אונז הייבן היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף כ ה עמוד ב', פיר שורות פון אונטן. איז אויף דער שטיקל גמרא איז דא צוויי פשטים וואס רש י ברענגט, די ערשטע ברענגט ער דא אויף דף כ ה עמוד ב', און די צווייטע פשט ברענגט ער אויף דף כ ו עמוד א', דיבור המתחיל להרע, און יענע פשט האט רש י געפונען אין די תשובות הגאונים, און רש י דרוקט זיך אויס וישר בעיני מאוד. מיר וועלן לערנען די גמרא לויט די צווייטע פשט פון רש י. זאגט די גמרא, ההוא אבוורנקא דהוה ליה לריש גלותא בבוסתניה דער ריש גלותא האט געהאט אין זיין בוסתן, דאס מיינט אין זיין ביימער גארטן האט ער געהאט א אבוורנקא, אבוורנקא איז א הערליכע ריזיגע בוים וואס האט גאר א שטארקע און גרויסע שאטן, און די שרים, די רייכע מענטשן טוען דאס אנפלאנצן, און מען פלעגט שטעלן אונטער דעם אזעלכע בענק איצטבאות צו קענען זיצן דארטן אונטערן שאטן, און מען פלעגט ארום לייגן אזעלכע מחיצות ארום און ארום דעם בוים פאר צניעות. ס'דא א משנה מסכת תענית י ב, אויב ס'דא עצירת גשמים און מ'האט שוין געפאסט און נאך אלץ נישט געהאלפן געווארן האט מען געפאסט נאך תעניתים, זאגט דארט די משנה עברו אלו ולא נענו אויב מ'האט שוין געפאסט און איז נאך אלץ נישט געהאלפן געווארן איז ממעטין במשא ומתן בבנין ובנטיעה, און אויף דף י ד עמוד ב' ברענגט די גמרא א ברייתא אז ס'מיינט נישט אז מען טאר נישט סתם אזוי אנפלאנצן, מען רעדט פון א נטיעה של שמחה, איזהו נטיעה של שמחה, זה הנוטע אבוורנקי של מלכים, דאס איז די שיינע גרויסע הערליכע בוים וואס געבט אסאך שאטן פון וואס אונז רעד מען דא וואס איז געווען אין די ביימער גארטן פונעם ריש גלותא. יעצט דער בוסתנא. איז געווען ארומגענומען מיט א צוים און ס'איז געווען גרעסער ווי בית סאתים, אבער ס'איז נישט געווען הוקף לדירה, און זעט אויס אז מ'האט געבויט דארטן דעם פאלאץ פונעם ריש גלותא, נאכדעם וואס מ'האט שוין ארומגענומען די בוסתנא, און מ'האט געעפנט א טיר פונעם הויז פון ריש גלותא צו דעם ביימער גארטן, אבער אונז האמיר דאך שוין אויבן געלערנט אז טאמער ס'איז הוקף, מ'האט קודם ארומגענומען שלא לשם דירה, ולבסוף פתח און נאכדעם האט מען געעפנט דארטן א טיר פון א דירה, איז דאס נאכנישט גענוג און ס'הייסט נישט מוקף לדירה. און דער ריש גלותא האט געהאט חשק צו מאכן די שבת'דיגע סעודה אונטער די אבוורנקא, אבער אזוי ווי די בוסתנא איז דאך געווען א לא הוקף לדירה יותר מבית סאתים, טאר מען דאך נישט אהין טראגן דאס עסן, האט ער געבעטן אמר ליה לרב הונא בר חיננא, דעם אמורא רב הונא בר חיננא, ליעבד מר תקנתא דלמחר ניכול נהמא התם, דער רבי זאל מאכן עפעס א תיקון אז אונז זאל מען קענען מארגן עסן די ברויט די סעודה דארטן אין די אבוורנקא. און מען זאל מעגן אהין טראגן די אלע עסנווארג. אזל איז ער געגאנגען עבד קנה קנה פחות משלושה, האט ער געמאכט פון די טיר פון די ריש גלותא ביז די אבווארקענע וואס האט זיך געפונען אין צענטער פון די בוסתנא, האט ער אוועקגעשטעלט אזעלכע שטעקעלעך אריינגעשטעקט אין דער ערד איינס נעבן די אנדערע, אבער עס איז געווען הויעך די שטעקעלעך צען טפחים און זענען געווען נענטער איינס צו די אנדערע ווי דריי טפחים אזוי אז מען קען זאגן לבוד, און אזוי האט ער אויפגעשטעלט שטעקעלעך פון ביידע זייטנס אז מען זאל קענען דורך גיין צווישן די שטעקעלעך און דאס זאל הייסן אזוי ווי צוויי מחיצות, און דאס איז געלאפן פון די טיר פון ריש גלותא וואס גייט אריין צום פרדס ביז אינמיטן די פרדס וואס דארט געפינט זיך די אבווארקענע, און די מחיצות האט אריין געטראגן גלייך אין די אבווארקענע אריין. און די מעשה איז געווען ערב שבת, אזל רבא איז רבא געגאנגען, און דא גיימער אריבער צו דף כ"ו עמוד א', שלפינהו ער האט ארויסגעשלעפט די אלע שטעקעלעך, ווייל רבא האט געהאלטן, אז איינמאל מען האט אויפגעבויט די אבווארקענע מען האט ארום געלייגט אזעלכע שיינע מחיצות, און די אבווארקענע איז דאך א פלאץ וואס איז אזוי ווי תשמישו לדירה ווייל מען באנוצט זיך דארט מען עסט דארטן מען זיצט דארטן אונטערן שאטן, און אויב אזוי ווערט די גאנצע פרדס אזוי ווי א חצר צו באדינען דעם תשמישו לדירה, און אויב אזוי מעג מען ארום טראגן אין דעם גאנצן פרדס אפילו עס איז גרעסער ווי בית סאתים, און אויב אזוי פעלט נישט אויס צו מאכן קיין שום תיקון ווייל מען מעג געהעריג ארום טראגן דארט. דעריבער האט ער געוואלט ווייזן אז ס'פעלט נישט אויס, האט ער עס ארויסגעשלעפט די אלע שטעקעלעך וואס ער האט אריינגעלייגט. אזל ר' פפא ור' הונא בריה דר' יהושע די צוויי זענען דאך געווען תלמידים פון רבא, נקטינהו מבתריה, זיי האבן צאמגעקליבן און אוועקגענומען די אלע שטעקעלעך פון אונטער רבא נאכדעם וואס רבא האט עס ארויסגעשלעפט און האט עס געלאזט דארט ליגן אויף דער ערד, האבן זיי עס צאממגעקליבן און אוועקגעטראגן פון דארט, כדי מען זאל עס נישט קענען צוריק אויפשטעלן. ווייל זיי האבן טאקע אויכעט געוואלט ווייזן אז רבא איז גערעכט און ס'פעלט בכלל נישט אויס קיין תיקון. דאס אלעס איז נאך געווען ערב שבת, און אזוי איז אויסגעקומען אז ווען שבת איז אריינגעקומען טאקע איז נישט געווען דארטן דער תיקון, איז די גמרא גייט יעצט דערציילן אז אום שבת קודש האט מען געפרעגט פון רבא דריי קשיות אויפצוווייזן אז מ'דארף יא האבן א תיקון ביי יענעם אבוורנקא פון די ריש גלותא, און אויב אזוי איז ר' הונא בר חיננא גערעכט געווען מיט דעם וואס ער האט געמאכט א תיקון ווייל יעצט אז ס'איז נישטא קיין תיקון קען מען טאקע נישט ארומטראגן דארט. און מיר וועלן יעצט זען אז די ערשטע קשיא האט געפרעגט. דער אמורא רבינא, און די צווייטע קשיא געפרעגט רב פפא, און די דריטע רב הונא בריה דרב יהושע און כאטשיג רב פפא מיט רב הונא בריה דרב יהושע אליין האבן נאך ערב שבת געשטיצט זייער רבי'ן רבא, אבער יעצט אום שבת האבן זיי זיך געכאפט אז ס'איז נישט ריכטיג און זיי האבן געפרעגט די קשיות קעגן די דין פון רבא. און אזוי האט זיך אויסגעוויזן אז רב הונא בר חיננא איז גערעכט געווען אז מ'האט יא געדארפט האבן א תיקון, און מ'האט זיי נישט געדארפט אראפשלעפן די שטעקעלעך. דערציילט די גמרא למחר, צומארגנס ווען ס'איז שוין געווען שבת, איתיביה רבינא לרבא, האט רבינא געפרעגט א קשיא צו רבא אונז האמער געלערנט אין א ברייתא. קען צו מקדים זיין די הלכה איז דאך אז א מענטש מעג גיין נאר א תחום שבת פון די פלאץ ווי ער האט מקבל שבת געווען, למשל אויב ער האט מקבל שבת געווען אין א פעלד האט ער דארטן פֿיר אמות ארום און ארום דאס איז זיין מקום שביתה און פון ארום די פֿיר אמות טאמער וויל ער גיין קען ער נישט גיין מער ווי צוויי טויזנט אמות צו יעדע זייט. טאמער א מענטש האט מקבל שבת געווען אין א שטאט ווערט די גאנצע שטאט גערעכנט ווי זיין מקום שביתה און פונעם עק פון די שטאט קען ער פון דארטן גיין ווען ער וויל ארויס גיין אנהייבן צו ציילן די צוויי טויזנט אמות. וויאזוי איז ווען א מענטש האט מקבל שבת געווען אין א גרויסע הקף וואס איז ארום גענומען מיט מחיצות לשם דירה איז אפילו די הקף איז מורא'דיג גרויס הייסט די גאנצע הקף פאר די מענטש ווי די מקום שביתה אזוי ווי ד' אמות און ווען ער וויל ארויס גיין אום שבת קען ער פון נאך די הקף פון אונטער די מחיצות אנהייבן צו ציילן צוויי טויזנט אמות טאמער אבער די הקף איז געמאכט געווארן שלא לשם דירה איז דעמאלס ווענדט זיך, טאמער ס'איז ביז בית סאתיים גרויס, וואס מען מעג דאך דארטן ארום טראגן און די מחיצה האט א שם מחיצה, איז דארט אויך דא די דין אז ער קען אנהייבן צו ציילן פון נאך די מחיצה די צוויי טויזנט אמות, אבער טאמער ס'איז מער ווי בית סאתיים און ס'איז לא הוקף לדירה, האבן דאך די חכמים געזאגט אז דארטן האט א דין ווי א כרמלית און די מחיצה דינט נישט, ס'איז כאילו ווי ס'איז נישט דארט, איז דעמאלס זאג איך אז די מענטש באקומט דארטן ווי ער איז ד' אמות, און פון דארט הייבט זיך אן די צוויי טויזנט אמות און מען רעכנט זיך בכלל נישט מיט די מחיצה. יעצט לאמיר זען, זאגט די הייליגע ברייתא, עיר חדשה, א נייע שטאט וואס איז ארומגענומען מיט א חומה, מודדין לה מישיבתה, איז ווען מען וויל ציילן די תחום שבת ארויס פון דער שטאט, רעכנט מען נישט פון די מויער ערשט אנצוהייבן די צוויי טויזנט אמות, נאר מישיבתה מיינט פון דארטן די לעצטע הויז פון דעם שטעטל, אין אנדערע ווערטער איך רעכן מיך בכלל נישט מיט די חומה, כאטשיג די חומה איז סאך ווייטער ארויסציר פון די הייזער, זאג איך נישט אז די שטאט גייט ביז די חומה און ממילא זאל מען מעגן גיין קודם ביז די חומה פון דארט אנהייבן ציילן צוויי טויזנט אמות, ניין, איך רעכן מיך כאילו ווי די חומה איז נישט דא און איך קוק די לעצטע הויז פון דעם שטאט און פון דארטן הייבט מען אן צו ציילן צוויי טויזנט אמות. באלד וועמער זען וואס דאס מיינט א נייע שטאט, וישנה מחומתה, טאמער ס'איז א אלטע שטאט קען מען יא מיקל זיין, אז אפילו די מויער איז אסאך ווייטער ווי די לעצטע הויז פון שטאט, די מויער איז אסאך ברייטער ארום גענומען, קען ער גיין ביז די מויער, און פון דארטן אנהייבן ציילן די צוויי טויזנט אמות. איזו היא חדשה ואיזו היא ישנה, חדשה שהוקפה ולבסוף ישבה, אז ס'קודם געווען ארום גענומען מיט דעם חומה און שפעטער האט מען עס באזעצט און געבויט הייזער, און חדשה מיינט נישט דא אז ס'איז א נייע שטאט, די שטאט קען שוין יעצט זיין אלט הונדערט יאר, מען רופט עס אבער א נייע שטאט ווייל די הייזער פון די שטאט קעגן די מויער זענען ניי, זענען געבויט געווארן נאכדעם וואס די מויער איז שוין געווען ארומגענומען, און אויב אזוי ווערט די מויער אנגערופן אז ס'איז געווען שלא מוקף לדירה, ווייל ווען מ'האט עס ארומגענומען איז דארט נאכנישט געווען קיין הייזער, מ'האט זיך נאכנישט באנוצט אין דעם פלאץ, און פארדעם האט די ברייתא געזאגט אז די מויער איז נישט קיין חלק פון די שטאט וואס מ'קען רעכענען ווי א מויער, ווייל ס'האט דאך נישט קיין דין ווי מחיצות מדרבנן. די רבנן האבן דאך געזאגט אז יעדע זאך וואס איז גרעסער ווי בית סאתים און ער איז מוקף שלא לדירה האט נישט קיין דין ווי א מחיצה, און ממילא מאך איך מיך נישט וויסענדיג פון דעם מויער און מען קוקט נאר אויף צו רעכענען די תחום שבת אויף די לעצטע הויז פון דעם שטעטל. ישנה וואס מיינט דאס א אלטע שטאט? ישבה ולבסוף הוקפה דאס מיינט אז קודם האט מען געבויט די הייזער פון די שטאט און נאכדעם האט מען ארום געמאכט דעם חומה און פאר דעם הייסט עס א אלטע שטאט ווייל די הייזער זענען עלטער ווי די חומה. יעצט מען דארף צו וויסן אז עס איז דא א גרויסע מחלוקת אין ראשונים דארט ווי מען האט געבויט די מויער נאך פאר די הייזער פון די שטאט אויב די פלאן איז געווען דא צו בויען א שטאט נאר מען האט קודם געוואלט בויען די מויער אויף כדי אז מען זאל קענען נאכדעם בויען די הייזער איז די רשב"א און די ריטב"א לערנען אז דאס העלפט נישט און ס'הייסט נאך אלץ הוקף שלא לדירה ווייל פאקטיש בשעת ווען מען האט געבויט די מויער איז דארט נאך נישט געווען קיין דירה. אויף דעם איז אבער דא אנדערע ראשונים ווי די מאירי און נאך, וואס האלטן אז אויב די צוועק פונעם בויען די מויער איז יא געווען לשם אז מען זאל נאכדעם בויען דארטן הייזער הייסט עס יא הוקף לדירה און דעם וואס די ברייתא זאגט דא עיר חדשה אז די מויער איז געווען קודם רעדט מען אז מען האט בכלל נישט געפלאנט צו בויען דארטן הייזער מען האט עס ארום גענומען סתם אזוי שלא לשם דירה און נאכדעם האט מען געבויט דארטן די הייזער. טענה'ט יעצט רבינא צו רבא, והאי נמי, אין די ביימער גארטן וואס מען האט דאך קודם געהאט געבויט די ווענט ארום און ארום נאך פאר מען האט אויפגעבויט די אבוורנקא, די אבוורנקא האט מען דאך אנגעפלאנצט פון שפעטער און עווענטועל ווען ס'איז אויפגעוואקסן האט מען ארום געלייגט שיינע מחיצות, איז אבער כהוקפה ולבסוף ישבה דמי, גארנישט אנדערש ווי א שטאט וואס מען האט קודם ארום גענומען מיט מחיצות שלא לשם דירה און שפעטער האט מען געבויט הייזער וואס דעמאלטס האט עס נישט קיין שם מחיצה, דא איז אויך די זעלבע זאך וויבאלד בשעת מען האט ארום גענומען די מחיצות דא איז דאך נאך נישט געווען די אבוורנקא. הייסט עס אז ס'איז הוקף שלא לשם דירה און מ'טאר נישט ארום טראגן דערין שבת ווייל ס'איז דאך גרעסער ווי בית סאתים. אויב אזוי טענה'ט רבינא, איז רב הונא בר חיננא גערעכט געווען אז ער האט געמאכט דעם תיקון דארטן. אמר ליה רב פפא לרבא, יעצט האט זיך אום שבת רב פפא אויכעט געכאפט אז ער האט א קשיא צו פרעגן אויף רבא, כאטשיג נעכטן האט ער געשטיצט רבא'ן, און ער גייט יעצט פרעגן א קשיא אז אפילו לאמיר זאגן אז מ'וואלט ווען יא קודם געבויט די אבוורנקא און נאכדעם ארום געלייגט די ווענט, עס וועט נאך אלץ הייסן נישט מוקף לדירה, לאמיר זען פארוואס, ווייל והאמר רב אסי, דער אמורא רב אסי זאגט, דאס איז נישט רבי אסי דער תלמיד פון רבי יוחנן, נאר רב אסי דמן הוצל, ער איז געווען א חבר פון רב. מחיצות אדרכלים, אדרכלים מיינט בויערס וואס זיי בויען בנינים און זיי מאכן זיך בשעת'ן בויען אזעלכע מחיצות פאר צניעות, לא שמה מחיצה, האט נישט קיין דין פון קיין מחיצה, ס'הייסט נישט אז מ'האט עס געמאכט לשם דירה, אלמא זעט מען דאך פון רב אסי'ס ווערטער, כיוון דלע ניעותא עבידא לה לא הוה מחיצה, וויבאלד מען האט עס נאר געמאכט פאר פרייוועסי פאר צניעות, האט עס נישט קיין שם פון מחיצה לשם דירה ווייל דאס איז נישט קיין תשמיש קבוע, עס איז נאר געמאכט אזוי ווי א צייטווייליגע זאך. פארשטייט זיך אליין אז ווען רב אסי זאגט אז עס האט נישט קיין שם מחיצה מיינט מען מדרבנן, ווייל מן התורה אלעמאל ווען מען שטעלט אוועק א וואנט איז עס א מחיצה נישט קיין חילוק וואס די כוונה איז געווען, און צו יא לשם דירה צו נישט לשם דירה, האט עס א דין פון א רשות היחיד, מען רעדט דאך דא אז די חכמים האבן געזאגט עס הייסט נישט מוקף לדירה, און ממילא הייסט עס נישט קיין מחיצה, עס האט א דין ווי א כרמלית. אויב אזוי טענה'ט ר' פפא צו רבא הכא נמי די זעלבע זאך דא ביי די אבוורנקי, כיוון דלצניעותא עבידא וואס האט מען אוועק געשטעלט די מחיצות דא ארום דעם בוים איז דאך נאר פאר צניעות, לא הוה מחיצה, קען מען עס נישט אנרופן אז דאס הייסט א מחיצה לשם דירה. און אויב אזוי איז ר' הונא בר חיננא יא גערעכט געווען אז ער האט געדארפט דא מאכן א תיקון אז מען זאל מעגן דא טראגן. ואמר ר' הונא בריה דרב יהושע לרבא, שפעטער דעם שבת האט ר' הונא בריה דרב יהושע זיך אויפגעכאפט אז ער האט א קשיא צו פרעגן אויף רבא, והאמר ר' הונא, מחיצה העשויה לנחת לא שמה מחיצה. דער אמורא ר' הונא זאגט דאך שוין, אז אויב מען האט אויפגעשטעלט א מחיצה בלויז אז מען זאל קענען אונטער דעם אריינלייגן דארטן זאכן זאל זיין אפגעהיטן, לנחת מיינט אראפצולייגן, להניח אזוי ווי חפצים, לא שמה מחיצה האט עס נישט קיין דין פון א מחיצה לשם דירה, אבער ס'איז אויך נישט קיין באשטימטע תשמיש, און אויב אזוי לאמיר זען פארוואס האט מען געמאכט די מחיצה דארטן ארום דעם בוים, אדער וועגן צניעות, אדער מ'זאל פון צייט צו צייט קענען דארטן אראפלייגן פארשידענע חפצים אויכעט און זאל זיין באשיצט, אבער די ביידע זאכן מאכן נאך נישט דער דין פון א מחיצה זאל הייסן לשם דירה, און אויב אזוי אפילו ווען נישט די טענה פון רבינא אז מ'האט עס שוין געבויט צו שפעט, איז סיי ווי דא אן אנדערע פראבלעם אז ס'האט סיי ווי נישט קיין דין פון קיין מחיצה, און אויב אזוי איז רב הונא בר חיננא גערעכט געווען אז מ'דארף האבן א תיקון. און א ראיה האסט אז א מחיצה העשויה לנחת הייסט נישט קיין מחיצה דהא רבה בר אבוה מערב לה לכולה מחוזא, ער האט געמאכט עירובי חצירות פאר די גאנצע שטאט מחוזא, ערסייתא ערסייתא, פאר יעדע געגנט א באזונדערע עירובי חצירות, און ווי רש"י זאגט שוין אז אין יעדע געגנט איז געווען עטליכע מבואות, און כאטשיג מחוזא איז געווען א קליינע שטאט וואס גייען נישט דארטן אריין קיין זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, און אונז וועלן שוין לערנען א משנה אויף דף נ"ט, אז עיר של יחיד, דאס מיינט דארט ווי ס'גייען נישט דורך זעקס הונדערט טויזנט מענטשן אזוי ווי די דגלי מדבר, מערבין את כולה קען מען מאכן איין עירוב פאר די גאנצע שטאט, פון דעסט וועגן דאך דער רבה בר אבוה האט נישט אזוי געטון נאר ער האט געמאכט יעדע געגנט א עקסטערע עירובי חצירות. און ווי רשי זאגט שוין אז די שטאט מחוזא האט נישט געהאט ארומגענומען א חומה, און דארטן איז געווען פארשידענע מבואות וואס זענען געווען מפולש פון איין עק ביזן צווייטן, צו רשות הרבים פון ביידע זייטן, און כאטשיג אז מען פלעגט ארויפלייגן אזעלכע מחיצות ביי ביידע עקן פון די מבוי, און אזוי איז באמת די גאנצע שטאט געווען פארמאכט ארום און ארום, האט מען זיך אבער נישט פארלאזט אויף די מחיצות, ווייל וויבאלד אין די מבואות פלעגט זיין אזעלכע ריזיגע גריבער וואס האט געהייסן, פירא דבי תורי, אזעלכע טיפע גריבער וואס מען האט דארטן אהינגעלייגט פאר די אקסן צו עסן, און די גאנצע מחיצות וואס מען האט געבויט דארטן ביי די עפענונג פון די מבוי איז נאר געווען אפצוהיטן אויף די גריבער. און וויבאלד דאס הייסט א מחיצה העשויה לנחת, מען האט דאך נאר אהין געלייגט די מחיצה ווייל כדי מען זאל קענען דארטן אראפלייגן די מאכל השוורים אין די גריבער און זאל זיין אפגעהיטן, האט ער געהאלטן אז ס'האט נישט קיין דין פון קיין מחיצה, און אויב אזוי הייסט עס אז די מבוי הייסט יא מפולש, און דעריבער האט עס געטון אפטיילן צווישן איין געגנט און דעם צווייטן אז מען זאל נישט קענען מערב זיין צוזאמען, און פאר דעם האט ער געדארפט מאכן באזונדער עירובי חצירות. לאמיר איבערזאגן נאכאמאל, א ראיה האסטו אז מחיצה העשויה לנחת לא שמה מחיצה, דהא רבה בר אבוה מערב לה לכולה מחוזא ערסייתא ערסייתא געגנט ביי געגנט האט ער באזונדער געמאכט די עירוב משום פירא דבי תורי ווייל ער האט זיך נישט געקענט פארלאזן אויף די מחיצות וואס זענען געווען אויף די מבואות המפולשים ווייל זיי זענען נאר געמאכט געווארן אפצוהיטן אויף די גריבער פון די אקסן. פירט יעצט אויס ר' הונא בריה דר' יהושע אין א טענה צו רבא והא פירא דבי תורי כמחיצה העשויה לנחת דמיא, די מחיצה וואס מען האט געשטעלט אפצוהיטן אויף די פירא דבי תורי איז דאך געמאכט געווארן, און דאס הייסט א מחיצה וואס איז געמאכט לנחת אז מען זאל קענען דארטן אראפ לייגן זאכן אויף אפצוהיטן, און דו זעסט דאך אז ס'ווערט נישט גערעכנט ווי א היקף של דירה, ווייל ווען יא וואלט דאך געהייסן די גאנצע שטאט מחוזא פארמאכט פון אלע זייטן און מען וואלט נישט געדארפט מאכן באזונדער אין יעדע געגנט עירובי חצירות, אז מען וואלט געקענט צוזאמנעמען איין גרויסע עירוב פאר די גאנצע שטאט. נו אויב אזוי איז די אבוורנקי של מלכים די מחיצה וואס מען לייגט ארום די בוים איז דאך אויך נאר געמאכט געווארן לנחת אז מען זאל קענען דארטן האלטן חפצים און דאס איז נישט קיין געהעריגע מחיצה א מוקף לדירה, און אויב אזוי איז ר' הונא בר חיננא גערעכט געווען אז מען האט געדארפט מתקן זיין ווייל מען טאר נישט ארום טראגן אין דעם פרדס אז עס איז גרעסער ווי בית סאתים און עס איז נישט מוקף לדירה, און אזוי האט זיך טאקע ארויסגעשטעלט אז רבא איז געבליבן אפגעפרעגט מיט די דריי קשיות וואס מען האט אים דא געפרעגט, און עס האט זיך ארויסגעשטעלט אז ר' הונא בר חיננא איז גערעכט געווען אז מען האט געדארפט א תיקון, און יעצט וויבאלד מען האט עס נישט מתקן געווען האט דער ריש גלותא נישט געקענט מאכן דארט די סעודת שבת. קרי עלייהו ריש גלותא האט ריש גלותא געליינט אויף די צוויי, אויף ר' פפא מיט ר' הונא בריה דרב יהושע וואס זיי האבן זיך געהאלפן אוועקנעמען די שטעקעלעך אז מען זאל עס מער נישט קענען פאררעכטן, האט ער געליינט אויף זיי די פסוק אין ירמיה קאפיטל ד', חכמים המה להרע, יעצט אום שבת ווערן זיי מיר גרויסע חכמים אויף קאליע צו מאכן, זיי דערמאנען זיך יעצט צו פרעגן קשיות צו מאכן אז מען זאל נישט קענען דא טראגן אין דעם. פרדס, אבער ולהיטיב לא ידעו, ערב שבת האבן זיי אבער נישט געוואוסט גוט צו טאן, נאר פונקט פארקערט, דאס וואס ר' הונא בר חיננא האט גוט געמאכט, האבן זיי קאליע געמאכט, און יעצט קען מען נישט מאכן די סעודה דארט וועגן זיי. אונז גיימער צוריק צו וואס איז געשטאנען במשנה אמר רבי אלעאי שמעתי מר' אליעזר דער תנא רבי אלעאי זאגט נאך פון זיין רעבן ר' אליעזר בן הורקנוס, ואפילו בית כור, אפילו א פלאץ וואס איז אזוי גרויס ווי א כור וואס דאס איז דרײַסיק סאה, אין אנדערע ווערטער א פלאץ וואס מען קען דארטן אנזייען דרײַסיק סאה גערשטן וואס דאס איז פֿופֿצן מאל אזוי גרויס ווי א בית סאתים, מעג מען נאך אויכעט דארטן מטלטל זיין, כאטשיג ס'איז נישט הוקף לדירה. און ווייל ער כאפט אן ביז א בית כור איז משמע אז טאמער ס'איז שוין גרעסער ווי א כור איז אפילו רב לעזער אויכעט מודה אז מ'טאר נישט דארט מטלטל זיין. איז מתניתין דלא כחנניה, אונזער משנה קומט נישט אויס ווי דער תנא חנניה וואס ער איז נאך גענוג מער מיקל, דתניא. אין דער ברייתא חנניה אומר ואפילו היא ארבעים סאה כאסטרטיא של מלך, אפילו די גינה אדער די קרפף איז אזוי גרויס אז מען קען דארט אנפלאנצן פערציג סאה, וואס די גרויסקייט איז אזוי ווי אזא רחבה וואס דער קעניג פלעגט האבן אונטער די פאלאץ וואס דארטן פלעגט מען גיין שפאצירן, און אפילו עס איז נישט מוקף ממש לדירה פון דעסטוועגן דאך מעג מען דארטן טראגן. זעט מען אז חנניה איז נאך מער מיקל אז מען מעג ביז פערציג סאה. קומט אויס אזוי, די שיטות פון אלע תנאים איז ביז בית סאתים. און די תנא רבי לעזער אליבא די תנא רבי אלעאי האלט ער אז מען מעג ביז דרײַסיק סאה און חנניה נאך גרינגער ביז פֿערציק סאה אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו די צוויי דאס מיינט סיי רבי אלעאי וואס זאגט נאך פון רבי לעזער וועגן דרײַסיק סאה וועגן א כור און סיי חנניה וואס זאגט ביז פֿערציק סאה לערנען דעם זעלבן פסוק האבן זיי געדרש'נט שנאמר ס'שטייט אין מלכים ב' קאפיטל כ' וואס דארט שטייט אז חזקיהו המלך איז קראנק געווארן ער האט שוין געהאלטן ביים נפטר ווערן. און ישעיהו הנביא איז אריינגעקומען אין שטוב און ער האט אים געזאגט א נבואה כה אמר השם אז ער זאל לאזן צוואה כי מת אתה ולא תחיה ער גייט שוין נפטר ווערן. ווען חזקיהו האט דאס געהערט האט ער זיך אויסגעדרייט זיין פנים צום וואנט און ער האט אנגעהויבן מתפלל צו זיין, און ער האט זייער געוויינט, די פסוק זאגט דארטן ויהי ישעיהו לא יצא חצר התיכונה, מען רעדט דא ישעיהו הנביא איז שוין ארויסגעגאנגען נאכן אפזאגן זיין נבואה און ער איז קוים ארויסגעגאנגען פון די חצר התיכונה, און ווי רשי לערנט אז די חצר התיכונה דאס איז די אסטרטיא של מלכים וואס מ'האט פריער דערמאנט, דאס איז נישט די פאדערשטע חצר פאר די פאלאץ פון ווי מען גייט אריין צום פאלאץ, נאר דאס איז די אונטערשטע חצר אזוי ווי א גרויסע רחבה וואס געפינט זיך אונטער די פאלאץ. און ער איז ניטאמאל ארויסגעגאנגען פון דארטן, און שוין האט ער באקומען א פרישע נבואה ער זאל צוריק גיין זאגן פאר חזקיהו המלך אז דער אייבערשטער האט אנגענומען זיין תפילה און ער גייט געזונט ווערן און לעבן נאך פופצן יאר. און ווען מען קוקט דארטן אריין אין פסוק זעט מען כתיב העיר. אז די ריכטיגע כתיב באלאנגט דארטן, נישט חצר התיכונה נאר העיר התיכונה, וקרינן חצר, אונז ליינט מען נאר אנשטאט העיר זאגט מען חצר התיכונה, תיכון איז מלשון תוך ווייל דאס איז נישט געווען א פאדערשטע חצר נאר איז געווען אזוי ווי אינעווענדיג טיף אריין אונטערן פאלאץ, זעט מען דאך אז מען רעדט דא פון א חצר אבער די פסוק רופט עס אן עיר. פארוואס ווייל עס איז געווען זייער גרויס ממש ווי א שטאט פאר זיך, מכאן לאיסטרטיא של מלך שהיו כעיירות בינוניות, אז די אונטערשטע. רחבה וואס געפינט זיך דארטן אונטערן פאלאץ וואס באלאנגט פאר די מלכים זענען געווען אזוי גרויס ממש ווי א בינוני שטאט, ווייל דו זעסט דאך אז די פסוק רופט עס אן שטאט, נישט א גרויסע שטאט נישט א קליינע שטאט א געווענטליכע שטאט, זעט מען פון די פסוק אז כאטשיג ער איז אזוי גרויס ווי א שטאט דאך רופט עס די פסוק אן ווי אונז ליינמיר עס חצר, חצר מיינט אז עס האט נאך אלץ א דין ווי א חצר און מען מעג נאך דארטן ארום טראגן אום שבת, פון דעם זעלבן פסוק האבן ביידע ארויס געלערנט זייער דינים סיי די דין פון. כור און סיי פון מ' סאה און די גמרא פרעגט גלייך במאי קא מיפלגי אין וואס טענה'ן זיך ארום מר סבר עיירות בינוניות הויין בית כור ר' אלעאי האט געהאלטען אז א דורכשניטליכע שטאט וואס איז נישט צו גרויס נישט צו קליין איז די גרויסקייט פון א שטח ווי מען קען אנפלאנצען א כור וואס דאס איז דרײַסיק סאה ומר סבר ארבעים סאה הויין חנניה געהאלטען ניין א בינוני'דיגע שטאט קען מען אנפלאנצען געווענטליך פֿערציק סאה און פון דא האבן זיי ארויס געלערנט זייער דין אז אפילו עס איז אזוי גרויס אזוי ווי איסטרטיא של מלך און עס איז נישט מוקף לדירה, דאך האט עס נאך א דין ווי א חצר ווי די פסוק רופט עס אן חצר און מען מעג נאך טראגן אום שבת דארט. פרעגט די גמרא וישעיהו מאי בעי התם, וואס האט ישעיהו געזוכט דארטן אין די אונטערשטע חצר, אז ער האט געוואלט ארויסגיין פונעם פאלאץ האט ער געדארפט ארויסגיין דורך די פאדערשטע חצר, אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן מלמד שחלה חזקיהו וויבאלד חזקיהו איז דאך געווארן קראנק, והלך ישעיהו והושיב ישיבה על פתחו האט ער אוועקגעשטעלט א ישיבה אז תלמידים זאלן דארטן עוסק זיין בתורה ממש ביים טיר פון חזקיהו המלך דארטן האט ער מסדר געווען א ישיבה אין די אונטערשטע חצר, כדי די מלאך המוות זאל נישט קענען אריינקומען ווי מען טרעפט אין חזל אויף עטליכע מאל אז ווען א מענטש איז שטארק עוסק בתורה האט די מלאך המוות נישט קיין שליטה אויף אים און אזוי האט ישעיהו געוואלט אפהאלטן אז די מלאך המוות זאל נישט קענען הרג'נען חזקיהו המלך פירט אויס ר' יוחנן אז מכאן לתלמיד חכם שחלה שמושיבין ישיבה על פתחו, און דא לערנט מען ארויס אז מען דארף אלעמאל אזוי טון ווען א תלמיד חכם ווערט קראנק, שטעלט מען אוועק א ישיבה ביי זיין טיר אים צו מציל זיין פונעם מלאך המוות. זאגט אבער די גמרא ולאו מילתא היא ס'איז נישט ריכטיג אז מען זאל אזוי טון, דילמא אתי לאיגרויי ביה שטן, פארקערט אז מען טוט אנרייצן מיט דעם דעם שטן, ער זעט אז מען וויל אים שטערן און ער ווערט אנגערייצט און ער קען נאך מער שעדיגן.